שלום עליכם, איך הייס מיכאל קרוטיקאוו און איך בין א פראפעסאר פון אידישע און סלאווישע לימודים אינעם אוניווערסיטעט פון מישיגאן אין ען ארבאר אין אמעריקע. און איך פארנעם זיך דער עיקר מיט דער אידישער ליטעראטור, איך האלט זיך ניט פאר א שרייבער אדער פאר א דיכטער, איך בין א ליטעראטור פארשער, א קריטיקער, איך שרייב אויף דריי לשונות, אויף אידיש, אויף ענגליש און אויף רוסיש, און מיין עיקרדיקער אינטערעס אין אידיש איז די סאוועטישע אידישע ליטעראטור. איך האלט אז דאס איז זייער אן אינטערעסאנטער ענין, און דאס איז אינטערעסאנט ניט נאר פאר אידן, ניט נאר פאר די וואס פארנעמען זיך מיט אידישער קולטור, אבער עס איז זייער אינטערעסאנט בכלל ווי א קולטורעלער פענאמען פון וועלט קולטור, און דאס האט מיך דווקא צוגעצויגן צו אידיש. ווייל ווען איך האב געלעבט אין מאסקווע אין סאוועטן פארבאנד האב איך זיך פאראינטערעסירט אין אידישע זאכן אין ישראל אין פילאסאפיע אין דער געשיכטע איך האב אנגעהויבן שטודירן העברעיש אין אזא מין פריוואטן אזוי צו זאגן א שטיקל געהיימען אולפאן האב איך געהאט זייער א גוטן לערער פראפעסאר מיכאל טשלענאוו וואס האט געקענט זייער גוט די שפראך און די ליטעראטור און דאס איז געווען אלץ זייער אינטערעסאנט. און דעמאלט האב איך אויך אנטדעקט פאר זיך אידיש, ווייל אין דער גרופע זענען געווען צווישן אנדערע תלמידים אויך אפאר אידישיסטן, וואס האבן געקענט האבן גערעדט אידיש צווישן זיך, דאס האט געקלונגען זייער אינטערעסאנט צו מיר ווייל איך האב אויך געקענט דייטש, און עס איז געווען אזא מין עקזאטישער געמיש פון העברעאישע און דייטשישע ווערטער וואס איך האב געקענט פארשטיין, איך האב אנגעהויבן לערנען אידיש, און דאס וואס איך האב אנטדעקט וואס האט מיר ממש געווען א גרויסער חידוש איז געווען וואס די סאוועטישע ליטעראטור, בפרט די סאוועטישע פאעזיע אויף אידיש, איז געווען ממש זייער זייער גוט, און דאס איז געווען אויף דעם מ'קען זאגן אויף דעם אייגענעם ניווא ווי די רוסישע ווי די דייטשישע דיכטונג, און קיינער כמעט האט וועגן דעם ניט געשריבן, ניט געוואוסט. זענען יא געווען גוטע איבערזעצונגען אויף רוסיש, זענען געווען גוטע רוסישע דיכטער, אננא אכמאטאווא און מארינא צוועטאיעווא, וואס האבן איבערגעזעצט פון אידיש. נו גוט, אבער זיי זענען געווען גוטע דיכטער, האבן זיי געקענט מאכן גוטע לידער פון אפילו כ'ווייס נישט וואס. און מיין חבר, דעמאלט אויך א תלמיד אין דער גרופע וועלוול טשערנין, האט מיר איינגערעדט אנצושרייבן עפעס אויף אידיש, ווייל ער האט געוואלט צוציען וואס מער יונגערע לייט, דעמאלט בין איך נאך געווען יונג, דאס איז געווען אין מיט אכציגער יארן, און ער האט געוואלט זאמלען, אנזאמלען אט די דאזיקע ווערק און אפדרוקן זיי אין א ספעציעלן נומער פונעם זשורנאל סאוועטיש היימלאנד, וואו ער האט דעמאלט געארבעט. און איך האב אנגעהויבן שרייבן, און איך האב אנגעשריבן אן ארטיקל וועגן שמואל האלקין. און שמואל האלקין האט אויף מיר געמאכט ממש א גרויסן רושם, ווייל האלקין איז אזא מין דיכטער וואס זיינע לידער דארף מען לייענען אה, ניט סתם װי לידער, מע דאַרף זײ לײענען דורך אַזאַ מין, װאָלט איך געזאָגט, פֿילאָסאָפֿישן שפּאַקטיװ, װאָס איז אינטערעסאַנט מיט האַלקינען, װאָס ער האָט דאָ אַ סך באַגריפֿן, װאָס קומען פֿון קבלה, פֿון חסידות, װאָס ער האָט אַזױ װי אָנגעקלײדעט אין זײער שײנע מעטאפארישע אימאזשן, אבער אז מען אז מען פרואווט צו פארשטיין וואס ס'שטעקט דארטן הינטער דעם, זעט מען אז ער איז געווען זייער באהאווענט אין אט די אלע זאכן וואס דעמאלט ווען די וואס זענען געווען האבן געלעבט אין סאוועטן פארבאנד, מיר האבן געהאט זייער א קנאפן צוטריט צו ביכער, און מען האט געקענט קריגן אויף ענגליש. עפעס וועגן קבלה, די ווערק פון גרשום שלום, און מען האט זיי געליינט, און מען האט פאר זיך אנטדעקט די גאנצע וועלט, וואס איז געווען זייער פארכאפנדיג, און דא נעמט מען פון א פאליצע א ביכל פון א סאוויעטישן דיכטער, שמואל האלקין, און מען זעט אז האלקין האט דאס אלץ געקענט, און ניט נאר האט ער דאס געקענט, ער האט עס אויך געקענט אריין פלאנצן אין זיינע לידער, און דאס האט מיך זעהר פאראינטערעסירט, און איך האב פארשטאנען אז כדי צו לייענען די סאוויעטישע ליטעראטור, אידישע ליטעראטור, אפילו זעהר סאוויעטישע אידישע מחברים, אפילו די וואס האבן געדרוקט אין סאוויעטיש היימלאנד און געשריבן כלומרשט אינעם סטיל פון סאציאליסטישן רעאליזם, האבן באשריבן די סאָוועטישע העלדן, אָבער בײַ אַלעמען, איך מיין, אַז ס'איז ניטאָ קיין אויסנאַם, אָבער פֿאַרשטייט זיך, די, ס'איז אַנדערש צווישן פֿאַרשיידענע מחברים, אָבער בײַ אַלעמען, בײַ זיי קען מען געפֿינען עפּעס אָט אַזאַ מין, ווי בײַ האַלקינען, אַזאַ מין פּינטעלע ייִדישקייט, און דאָס איז ניט סתּם ייִדישקייט ווי אַ געפֿיל, ס'איז ייִדישקייט ווי, ווי אַ געדאַנק. און לייענען זיי דורך אזא מין שפאקטיוו מיט אזא מין שליסל איז אוודאי דאס שטימט מיט דער אידישער טראדיציע בכלל, ווייל יעדער טעקסט א הייליגער טעקסט האט עטליכע ניוואען פשט און רמז און סוד אז מען דארף מען קען עס לייענען סתם ווי א געשיכטע און מען קען עס לייענען ווי א רמז אויף עפעס און מען קען עס לייענען מער ווי אזא מין סודות'דיגע אנטפלעקונג פון געוויסע טיפערע סודות, און פונקט אזוי איז אויך מיט דער סאוועטישער אידישער ליטעראטור, אז מען קען, מען פרואווט זיך דורך גריבלען, זיך דורך רייסן, זיך דורך אט דעם דער אייבערפלאך, דורכ'ן שאלעכץ, זעט מען זייער אינטערעסאנטע זאכן. וועגן דעם אגב האט געשריבן נאך מענדעלע ווייל אין די הקדמה צו זיין ראמאן די קליאטשע זאגט ער אז זיין בוך דארף מען לייענען אויף דריי ניוואען אזוי דאס איז דאס געווען באקאנט און די סאוויעטישע אידישע מחברים האבן דאס גוט געוואוסט פארשטייט זיך זיי זיינען פארשידענע און ניט אַלע זײַנען גלײַך. אָבער מײן איך, אַז ס'איז זײער אינטערעסאַנט צו לײענען, למשל, שמואל גאָרדאָן אָדער יוסף ראַבין און זען, װי אַזױ זײ שלײַפֿן אָט דעם אײבערפֿלאַך און װי אַזױ זײ שטופּן אַרײַן אָט די קלײניטשקע קערנדלעך פֿון אַזאַ מין ייִדישע קענטענישן. דאָס זעט מען ניט אַלע מאָל אין איבערזעצונגען. נאר דערפאר דארף מען זיי לייענען אינעם אריגינאל, און פון דעם וואקסט אויך מיין אינטערעס צו דער נסתר, און דער נסתר איז געווען אפשר דער שרייבער וואס האט דאס געקענט מאכן אמבעסטן, און זיין ראמאן משפחה מאשבער איז ממש א מייסטערווערק, ס'איז א מייסטערווערק פון דער וועלט ליטעראטור, און דאס איז א ווערק וואס איז ארויס סאמע ערב דער צווייטער וועלט, בעת דער, אין סאמע אנהייב פון דעם פון דער צווייטער וועלט מלחמה, אַכצן נײַן און דרײַסיק, אַכצן נײַן און פֿערציק, דערנאך די פולע אויסגאבע איז ארויס אין ניו יארק אין אַכט און פֿערציקסטן יאר, און דאס איז א ראמאן וואס איז א ריזיגער מאנומענט, א ריזיגער מאנומענט דער אידישער קולטור, אבער אויך דאס איז א ראמאן אז מען ליינט עס צום סוף זעט מען אז דאס איז אויך א ראמאן וועגן דעם חורבן וואס דער נסתר האט איבערגעלעבט, דורכגעלעבט, אין אוזבעקיסטאן, דערנאך האט ער זיך אומגעקערט קיין מאסקווע, דאס האט, ער איז געווען זייער דעפרימירט פון דעם אוואדע, און דאס ער האט געקענט אריין ברענגען, אריין פירן אט די גאנצע זיינע טרויעריגע געפילן דעפרעסיע אין אט די דאזיגע אימאזשן, אט דאס איז מערקווירדיג, ווי א ראמאן וואס איז ארויס אין סאוועטן פארבאנד אין סאמע מען קען נאר זאגן, מען קען זאגן אז ס'איז א בראנד פון סטאליניזם, ווי אזוי האט דער ראמאן אזוי אויסגענומען ביי אלעמען, אין אויסלאנד, אין אמעריקע, אין ישראל, אין סאוועטן פארבאנד, ווידעראמאל, וואו קען מען געפינען אזא מין ביישפיל אין דער סאוועטישער ליטעראטור? דער מיין לעצט בוך, דאס מיין דריט בוך איז געווען דווקא וועגן דער ניסטער, און ניט סתם וועגן דער ניסטער, אבער וועגן דער ניסטער'ס סאוועטישע יארן, וועגן דעם ניסטער'ס שאפונג און לעבן נאכדעם ווי ער האט זיך אומגעקערט אין סאוועטן פארבאנד אין זעקס און צוואנציגסטן יאר. מען האט אסאך געשריבן וועגן דער ניסטער'ס סימבאלישע סימבאליסטישע מעשות, דאס זיינען זייער אינטערעסאנט, אבער וועגן דעם האט מען שוין געשריבן. דער סאוועטישער פעריאד איז פארבליבן ניט דערפארשט און אזוי האב איך אנגעשריבן דאס בוך אויף ענגליש, און דאס בוך איז ארויס אין. צוויי טויזנט נײַנצן, און איצט ארבעט איך, פרואוו איך צו פארנאנדערקלייבן אין דער געשיכטע פונעם יידישן אנטיפאשיסטישן קאמיטעט די מענטשן וואס זיינען געווען די מיטגלידער, בפרט די שרייבער, זיי האבן געהאט זייער גוטע פלענער, זיי האבן געקענט מאכן אסאך צום באַדויערן האָט עס זיך ניט באַקומען, און מיר דאַכט זיך, אַז די טראַגעדיע פֿון דעם ייִדישן אַנטיפֿאַשיסטישן קאָמיטעט איז אויך זייער אַ צײַטיקע זאַך פֿאַר די שווערע הײַנטיקע צײַטן. אָט אַזוי, דאָס איז מײַן קורצע אינטראָדוקציע, אַזוי צו זאָגן, מײַן קורצע פֿאָרשטעלן זיך פֿאַר, פֿאַר, פֿאַרן עולם. אַ שענעם דאַנק.